ארום דער ווערבע, דערציילונגען פון מנוחה רם, געלייענט צביה סערלין. גזלנים. אנגעלענט אויף דער ווערבע זיצט חוה און דערציילט אירע מעשות, זי איז פארטיפט אין דעם מיט לייב און לעבן, פילט ניט ווי דאס טיכל רוקט זיך איר אראפ פון קאפ און בלייבט הענגען אויפן אקסל, רייזל אנטקעגן איר הערט א פארגאפטע. אויך זי באמערקט ניט אז שליימעלע פויזעט אראפ פון רעדנע און איז אין באלד פארקראכן צו נאטען. ער שלאפט נאטע דער בעל־עגלה. א פארהארעוועטער נאך שווערע יאזדעס א גאנצע וואך, שלאפט ער איצטער דעם שלאף פון די גערעכטע, ווי אלע שבת. מיטן ברייטן וועג בין איך געגאנגען, באמיט זיך אבי צו רעדן שטיל, אים ניט אויפצואוועקן, און איר קול קלינגט געהיימעניספול. דער זאמד אויף אים איז ווייך און געל ווי זאפראן. א חרפה צו דערציילן, איך בראדזשע בארוועס, קיינער זעט דאך ניט, מען קען מיינען להבדל א גויה. זאגן אז עס איז אזוי היימליך צו גיין אליין קען איך ניט, וואס זאל איך אבער טאן, איר קענט דאך דעם וועג פארביי די זיבערטישטשינער וועלדער. אזוי גאר? איר זענט נאך קיינמאל אין יענע וועלדער ניט געווען? עס רעדט זיך אזוי, און איך, מיינט איר, בין יא געווען, אבער געזען האב איך זיי. א שפילכל צו זאגן מאגנאטן, גראַפֿן פֿון אױסנלאַנד קומען אַהין אױף יאַגד. דאָרט האַלטן זיך נאָך אױף בערן, לײבן, זוברעס, באַנדיטן, װער ניט? ס'הײסט אַ װאַלד, אַן אמתער װאַלד פֿון די אַמאָליקע, פֿאַרצײַטיקע װעלדער. אָפֿט גײ איך אים פֿאַרבײַ. נעבן טאַקע דעם זאַמדיקן װעג. צוגלײַך מיט אים, הינטער אַ שורה יונגע בײמלעך, ציט זיך אױך אַ שמאָלע סטעזשקע. איז עס אבער שוין ניט דאָס. דאָרטן וואַקסט שוין מאָך, פֿול שישקעס אָנגעשאָטן פֿון די סאָסנעס. נאָדלען שטעכן די פֿיס. קוים קומט מיר אויס צו גיין ביי טאָג, ווען די זון באַקט, גיי איך טאַקע צווישן די ביימער. דאָס מאָל אָבער איז געווען פֿאַרנאַכטלעך. די זון איז שוין געשטאַנען הינטערן וואַלד, און איך האָב געאיילט מיט אַלע כּוחות. אַז איך גיי אַהיים, גיי איך ניט, נאָר איך לויף. בפרט אז עס איז ערב שבת, האב איך איבערגעלאזט דעם סוד אויף גאט'ס באראט. און עס איז דא אויף וועמען זיך צו פארלאזן, רייזל קרוין, אז גאט וויל, אט הערט זיך איין און איר וועט אליין זען. חוה פארטראכט זיך, ארום איז שטיל, די גאס שלאפט. נאָר אַנטקעגן פּלױט פֿון זרחס גאָרטן װײַזט זיך חיה-פֿרײדל, זוכט איר קאַץ. זי רופֿט איר, שרײַט און קוקט אַ טרױעריקע, װי זי דערװײַטערט זיך אין ראַזאָרע צװישן די בײטן. מסתּמא דערזען דאָרטן אַ פֿײגעלע צי אַ פֿעלדמײַזל. בײדע װײַבער הײבן אױף די קעפּ צום גאָרטן. דערװײַל באַמערקט רײזל שלעמעלען שױן אױף דער אַנדערער זײַט, הײבט זי זיך אױף, ברענגט אים צוריק אױף דער רעדנע, שיט אים אַרײַן קלעצלעך אין שױס און איז גרײט װידער צו הערן. איז וואס געשעהן יענעם פרייטיג? וואס האט פאסירט? קוקט חוה צו דער ערד מיט א דערפארענעם שמייכל, שאקעלט פארדייגעט מיטען קאפ. שוין אלץ געזעהן רייזל קרוין, ניט ווייניג צרות דורך געטראגען, צייט פרץ א ליכטיגען גן עדן זאל ער האבען, האט מיר געלאזט און אוועק אויפען עולם האמת. נאך א נס עס איז דא א גאט וואס האט אן אויג אויף אלמנות און יתומים. אַן אמת איז, ער פּעסטעט מיר ניט. אָבער לאָמיר ניט זינדיקן. װאָס איז? זײַן בת-יחידה בין איך? הערט איר, אַזױ װי מען זעט ניט איצטער קײן נפֿש, אַזױ פּוסט איז דעמאָלט געװען דער װעג. קײן סקריפּ מיט קײן ראָד, קײן פֿוסגײער. גאָרניט. פֿײגל קראַקען, זינגען, טרעפֿט עס צעשרײַט זיך אײנער פֿון אַ בױם, קען מען מײנען להבֿדיל אַ מענטש. בין איך אים מוחל די טובֿה, װײַל בסך-הכּל אַז איך דערהער עמעץ קומט אָן, רײַסט זיך מיר אױף דאָס האַרץ. מען קען דען װיסן װער? אָט האָט מיר אַנומלטן נאַטאַשע די זיבערטישטשינער דערצײלט װעגן מוכע דעם גזלן, האָט זיך מיר די הױט גערונצלט. איר שפּילט זיך מיט אים? װאָס, איר האָט ניט געהערט פֿון מוכע דעם באַנדיט? נײן, פֿאַרענטפֿערט זיך רײזל, און דער נײַגער שפּאַרט איר פֿון די אױגן. מוכע דער באַנדיט מיט די װײַסע הענטשקעס? װאָס שאָקלט איר מיטן קאָפּ? װער װײסט ניט פֿון אים? דער װאָס האָט זיך אַרױסגענומען אַ געזונטן צאָן און אַרײַנגעשטעלט אַ גאָלדענעם? מוכע מיטן גאָלדענעם צאָן? װאָס טוט ער? װאָס טוט ער? גאָרניט, פֿירט נאָר אָן מיט זײַן באַנדע.

איז זי געזעסן ביים טיש, גערעדט, דערציילט ווייס איך וואס, מיטאמאל האט זי אוועקגעלייגט איר האנט אויפן טיש, א שווארצע ווי סאמעט. א שרעק איז אלעמען באפאלן. עפעס א מכשפה, א כישוף מאכערין. קוים זיי האבן דערלעבט איר פטור ווערן. דערנאך האט זיך ארויסגעוויזן אז דער שטאל איז ליידיג, די צוויי קי.

קיינמאל ניט געהערט. חוה סעדע'ס פולע רעדן, איר צוגעשפיצט קוקן אריבער רייזל'ס פלייצע ווי עפעס זאל דארטן פארקומען, האלט רייזלען אזוי געשפאנט אז זי ציט צוזאמען די אקסלען ווי פאר א קלאפ. מיט יעפימקע'ן איז געשען פריער. אסאך פריער. דעמאלט האט ער נאך אנגעפירט מיט דער באנדע. אין די וועלדער האבן זיי זיך אלע אויפגעהאלטן. הרג'נען א מענטש איז ביי אים געווען גארניט. א לאז אראפ די דובינע און שוין. אז מען שמועסט א וואלדגזלן. יארן האט מען אים ארום געזוכט, וואס האט מען אלץ נישט צוגעזאגט די פויערים פון די ארומיגע דערפער פארן כאפן אים. אט איז מען שוין געווען אויף זיינע שפורן, אפילו אים געכאפט, און ווי א מכשף איז ער פון אונטער די הענט נעלם געווארן. און גיי זוך די קאץ איבערן וואסער. זיצן זיי איינמאל אלע גזלנים אין וואלד ארום א פייער, זיי קלייבן זיך עסן וועטשערע, דערהערן זיי טריט ביים וועג, פעסטע געמאסטענע טריט. איז אים קאנטיג לאינגווייליג געווען, יעפימקען שיקט ער ניט קיינעם, הייבט זיך אליין אויף פון ארט און גייט צום וועג. נו, איז וואס געשען? מיט איין ראזמאך פון זיין דובינע האט ער דעם דורכגייער אוועקגעלייגט א טויטן. אָפּגעטאָן דאָס שטיקל אַרבעט און גלײַך זיך גענומען צו די קעשענעס. רײזל קרױן, פֿינף קאָפּיקעס האָט ער געפֿונען. האָט ער אױסגעשפּיגן פֿאַר פֿאַרדראָס, פֿאַרדרײט אַ מאַכאָרקע, אָנגעצונדן אַ שװעבעלע צום פֿאַררױכערן, און פֿינצטער איז אים געװאָרן אין די אױגן. לעבן אים אױף דער ערד איז געלעגן זײַן אײגענער טאַטע. האָט ער זיך אַראָפּגעלאָזט אויף די קני און געוויינט נעבעך ווי אַ ביבער. דערווייל איז געוואָרן שפּעט, די באַנדיטן וואַרטן, וואַרטן, ניטאָ אים. האָבן זיי זיך, טולענדיק צו די ביימער, צוגעשלייכט צום וועג, זען וואָס איז געוואָרן מיט זייער אַטאַמאַן. הימל און ערד האבן געזען ווי אלע האבן זיך אראפגעלאזט אויף די קני, געכליפעט האבן זיי, די אלטע באנדיטן באגאסן זיך מיט טרערן, פון יעפימקעס קלאגן האט א שטיין געקענט צעגיין, טאטעלע טאטע איינציגער האט ער גערעוועט, אז עס האט אנגעהויבן שאריען אויפן הימל. איז געבליבן נאָר דער מאָרגנשטערן, האָבן אַלע זיך צערוקט אין זייערע באַהעלטענישן. ער איינער איז געבליבן אויפֿן אָרט, געוואַרט ביז סטראַזשניקעס זענען געקומען, געשמידט אים אין קייטן און אַוועקגעפֿירט. אַז איך גיי, טײַערינקע, מיט דעם אָ וועג, האָב איך עס אַלץ פֿאַר מײַנע אויגן, זע עס טאָטשנע אַזוי ווי עס האָט פּאַסירט. גלייבט מיר, אַז דאָס האַרץ װײנט אין מיר. אַלמעכטיקער אין הימל, טראַכט זיך בעת מעשׂה, צו װאָס האָסטו געדאַרפֿט, אַז יעפֿימקע זאָל נעבעך זײַן אַ גזלן? און צו װאָס טױגן דיר, בכלל, אַזױ פֿיל גזלנים? אָבער גײ, טענה זיך אױס מיט גאָט, אַז אין דער אמתן פֿעלן מיר ניט קײן דאגות, חוץ דעם, פארשטייט איר מיר? איך לויף מיטן וועג אהיים, עס איז פרייטאג, בלייבט שוין דער אפאד אין סאד ניט אויפגעקליבן, גוט וועט זיין עס וועט ניט רעגענען, זיי וועלן ניט צעפוילט ווערן די עפל, וועל איך מיט די הענט ניט געוואשנס הילף זיי אויפקלייבן זונטיק, דינגען א פויער מיט א פורל און אוועקלאזן זיך איבער די דערפער זיי אויסבייטן אויף בולבעס. אזוי לאנג די פויערים האבן נאך די בולבעס אין פעלד זענען זיי ניט קארג. וואס זאל איך טאן? איך מוז דאך מפרנס זיין מיינע קינדערלעך זאלן געזונט זיין. און טראכט איך פון זיי, פארדריסט מיר אויף זיך אליין. צו שפעט ארויסגעגאנגען. זיי ווארטן נעבעך הונגעריקע, קוקן אויס די אייגעלעך. מיטאמאל איך דערהער טריט. און וואו? דווקא צווישן די ביימער. פאר שרעק קוק איך צום וועג. קיין נפש ניטא, און איידער איך באווייז נאך א טראכט צו טאן, פון צווישן די ביימער עס רוקט זיך ארויס און בלייבט שטיין אנטקעגן מיר א חיה, א גרויסע, א הויכע מיט לאנגע דינע פיס. זי שטייט, קוקט אויף מיר, איך זעה איך בין פארפאלן, ניטא זיך וואו צו ראטעווען, כאטש זינק אין דער ערד אריין. לױפֿן איז אומזיסט, זי שטײט אַ פּאָר טריט פֿון מיר. קוק איך אױף איר און פֿיל, דאָס האַרץ שטעלט זיך מיר אָפּ. גאָט מײַן אײנציקער, בעט איך, ברענג מיך אַ לעבעדיקע צו מײַנע אָרעמע יתומים, שטראָף מיך ניט מיט דער חיה! ביסט דאָך אַ טאַטע! און רײזל טײַערע, איך זע, די פֿיס רירן זיך שױן בײַ איר. אָט-אָט זי װאַרפֿט זיך אױף מיר. און דאָ איז געשען אַ נס. זי האָט מיר נאָך אַ מאָל אָנגעקוקט, נאָר מיט אױגן פֿון אַ מענטש. אַזױ מילד און גוט האָט זי אַ קוק געטאָן אױף מיר, זיך אױסגעדרײט און אַנטלאָפֿן צוריק אין װאַלד אַרײַן. אַנטלאָפֿן, רײזל גאָלד, אַ מאַמע זאָל איך אַזױ זײַן צו מײַנע קינדער? גאָט, גאָט אַלײן האָט זיך אױף מיר דערבאַרעמט. אַ ייִדענע בלײַבט אַ ייִדענע, מסתּמא אַ סאַרנע געװען. ביידע ווייבער ציטערן אויף פון נטעס אפרופן זיך, זיי האבן אינגאנצן פארגעסן אן אים און ער ליגט גאר און הערט די מעשיות. טפו טפו שפייען זיי פאר שרעק. אסאך סארנעס האלטן זיך אויף דארט אין וואלד. דרייט זיך נטע איבער אויף דער אנדערע זייט. און אז א סארנע איז וואס? פארדריסט עס שיין-חוהן אין ביין אריין. אז א סארנע האט זי זיך פאר אייך דערשראקן. אוי ר' נטע, איר זענט דאך א איד א בר דעת, ווי קומט דאס צו אייך אזא נארישקייט, געהערט דיבורים, זי האט זיך פאר מיר דערשראקן, וואס איז דא פאר מיר זיך צו שרעקן, איך האב דען הערנער? בערעס נדן, שפּעט בײַ נאַכט האָט לײבע אַ דערשראָקענער אָנגעקלאַפּט בײַ דער אַלטער טעקלע. באָבע טײַערע, האָט ער געשריִען, גיכער, דערבאַרעם זיך! טױבע גײט צו קינד! זי שרײַט, באָבע גוטע, זי שרײַט קולות! אַז זי שרײַט איז גוט, האָט טעקלע אים פֿאַרזיכערט. װען זײ זײַנען געקומען צו לױפֿן, האָט מען שױן טױבע ניט געהערט. זי האָט פֿאַרמאַכט די אױגן, זיך אָפּצורוען, און מער זײ ניט געעפֿנט.

טליעט לאנג. גאר שפעט האט זיך עמעץ געכאפט און פארמאכט דעם קוימען. די פענסטער זענען געבליבן פארקאוועט, ניט אנגעהויבן אפילו אפצוטייען. ארום שטוב איז געלעגן פול שניי, קוים אין האלב האט מען געקענט עפענען די טיר. דער הויף הויך פארשאטן. האבן די שכנים געבראדעט מיט די לאפטשעס און כאדאקעס אויסגעטראטן א וועג. רייזל האט עטליכע מאל געפרואווט אויפוועקן דער מאמען, גערופן, געשריען הויך, דערזען אבער אז אויך דער טאטע וויינט און דאס שטילערהייט האט זיי אראפגעלאזט דאס קול. ביידע האבן געכליפעט קוים צו דערהערן. שכנים זענען אריין און ארויס געגאנגען אויף די שפיצן פינגער, אויסגעטאן די היטלען, זיך געצעלעמט, זיך דורכגעווארפן מיט אפגעהאקטע שעפטשענדיגע רייד. ערשט ווען פון נאנטן דארף איז געקומען לייבעס ברודער זרח פאקטער מיט זיין ווייב איז געווארן א מהומה טויבע קרוין, איז זרח'טשע אריינגעפאלן אין שטוב מיט געוואלדן, ווי טוסטו אפ אזא זאך הארציגע, אויף וועמען האסטו איבערגעלאזט דיינע ארעמע קינדערלעך, ווער וועט זיי איצטער זיין א מאמע, ווער יתומימלעך האסטו דאך איבערגעלאזט אזוי יונג, אזוי יונג. זי האָט געשריען, וויגנדיק זיך ביי איר בעט. רייזל איז געשטאַנען לעבן איר מומען, געזען, אַז די מאַמע ענטפערט אַלץ ניט, איז זי אַוועק פון איר, געשטעלט זיך לעבן טאַטן. לייבע האָט אין זיין שטילן כליפּען ווי פּלוצלונג דערזען די בראָך. אַ כריפּ האָט זיך אַרויסגעריסן פון זיין האַלדז, פאַרהאַקט אים דעם אָטעם. דערנאָך האָט ער זיך צעהוסט. רייזל האָט ניט געוואוסט, וואָס מען קען טאָן, אַז די מומע זאָל אויפהערן צו געוואַלדעווען. די לוויה איז געווען א שטילע. זרח'טשע איז געווען הייזעריג ווי די וואנט. ווי נאר מען האט געקריגן דעם פויער מיט א פורל האט מען אפגעפירט דער מאמען אין שטאט. אין טהרה שטיבל האט עס אויך לאנג ניט געדויערט. עטליכע שעה שפעטער איז שוין לייבע געווען צוריק אין דארף. אריינגעקומען איז ער מיט א לאבן ברויט, אליין ניט געוואוסט ווער עס האט אים אריינגעלייגט אין וואגן. ביסט הונגעריג רייזעלע? האט ער ארויסבאקומען די פאר ווערטער און מער גארניט געזאגט. די טרערן זענען אין קנוילן איינגעפרארן אין האלז. הוסטנדיג האט ער אומגעווארפן דעם טאבורעט אויף וועלכן טויבע פלעגט שטענדיג שאבן די בולבעס, זיך אוועקגעזעצט אויף די סטאלוגעס, אראפגעצויגן די שטיוול, ארומגעקראכן אין די אניטשעס איבערן ליימענעם דיל. ער האט געכראקעט, געשפיגן, און ניט אויפגעהערט זיך צו וואונדערן, אז ער דער טשאכאטניק וואס דער טויט הענגט אים אויף דער נאז לעבט, און זי, אזא געזונטער בוים, ליגט שוין אין דער ערד. קיינער האט גארניט געקענט זיך פארשטעלן אז רייזל איז אזא פאלנער מענטש. א בעריע, קיין עין הרע. אמת, די שכנטעס לערנען זי, ווייזן צו, אבער די גאנצע מויד איז אלט נאר צען יאר. יוזפֿע האָט גלײַך גענומען זײגן ישׂראליקן צוזאַמען מיט איר קאָלקען. מילך האָט זי געהאַט פֿאַר בײדן. די צײַט איז פּאַמעלעך געגאַנגען. לײבע האָט אַלץ געהוסט, געשפּיגן, ביז אין אײנער אַ האַרבסטיק רעגנדיקער נאַכט האָט ער אױסגעהױכט די נשמה. מען האָט זיך ניט אַרומגעזען, װי ישׂראליק איז אױסגעװאַקסן און שױן געדאַרפֿט גײן אין חדר, און רײזל איז געװאָרן אַ כּלה-מױד. זרח איר פעטער האט שוין פון לאנג געזוכט א שידוך פאר איר. וואס איז דער תכלית צו לאזן אזיידי צוויי יתומים אין דארף? ביז איינמאל האט ער, פארנדיג מיט די קאנען מילך אין שטאט אריין, באגעגנט בערע'ן. בערע איז שוין אן אלטער בחור. נאכן דריטן צענדליג זאגט מען. מען ווייס אז יארן לאנג איז ער פארקאכט אין זיין קוזינ'קע מיכלע. זי אבער וויל אפילו ניט קוקן אין זיין זייט. עס טוט אים וויי. נאך אלעמען, טראכט ער, זענען מיר פון זעלבן יחוס. האלט זי זיך אבער פאר א גאנצע אינטעליגענט'קע. דרייט זיך ארום מיט די חלוצים און וויל גאר אוועקפארן קיין ארץ ישראל. און אים ווי אויף צו להכעיס ציט צו איר, קומט ער זיצן ביי דער מומען אביסל, וואס? מען טאר שוין ניט אריינגיין צו אן אייגענער מומען אז מען וויל? פרעגט ער זיך אפט מיט א טענה, כאטש קיינער זאגט אים גארניט, אדרבה, די מומע איז זייער גוט צו אים. אמאל טרעפט ער אויך מיכלען אין שטוב, קלייבט זי זיך פונקט ארויסצוגיין, זעט בערע ווי זי פוצט זיך אויס אין דער ווייסער בלוזקעלע, עס קליידט איר דאס בלוזקעלע. אדער עס געשעט אז זי פאלט פונקט אריין פון גאס א צעפלאמטע. וואס מאכסטו בערע?

ער דערקענט אירע טריט שוין אין אנהייב פון הויף. אויפן וועג צוריק אהיים מאכט ער זיך יעדעס מאל קלאר אז פון דער מיכלען קייט ער א לאקש. ער פארהאלט זיך אין שטאל, גיט דעם פערד זיין פארציע האבער, פירט אים צום ברונעם אנפויען, נאכדעם זיצט ער לאנג א בארוועסער אויף דעם קלאץ פאר'ן שטוב ביז עס הייבט אים אן שלעפערן, גייט ער אין שטוב זיך לייגן. בערע. פאלט באלד אריין אין אזא שלאף אז ער באווייזט קוים זיך איבערדרייען אויף דער אנדערער זייט. פארטאג מיט דער זון שטייט ער אויף, שפאנט איין דאס פערד און פארט אין לעסאפילנע נאך א וואגן לייסטן פאר עמיצן וואס האט באשטעלט. ברענגט ער אויך א וואגן געלן זאמד פון די גריבער, און אז מען דארף אמאל פאר אן ארעמער אלמנה ברענגען עפעס אומבאצאלט איז אויך ניט קיין בייז, ער טיילט די מצוה מיטן פערד, אויך א גאטס באשעפעניש. און ער שיקט טאקע צו חיונה פאר ביידן, בערי האט אפילו אפגעלייגט אפאר זלאטעס. ווער ווייסט ווילאנג עס וואלט זיך נאך אלץ אזוי געצויגן ווען ער באגעגנט ניט זרח פאקטערן אין וועג. בערי? איז יענער צוגעטראטן גלייך צום ענין, האלסטו ניט אמאל ביי א שידוך? בערין האט עס אזוי צעפוזשעט אז אים האט זיך געדאכט דאס פערד יאגט אוועק פּרררר! האָט ער אויסגעשריען. דערנאָך האָט ער זיך לעקישעוואַטע פֿאַרטראַכט, דערמאָנט זיך, אַז שוין עטלעכע חדשים האָט ער מיכלען ניט געזען. זי הוליעט אַרום ערגעץ אויף אַ הכשרה, ער קען זיך ניט דערמאָנען, אין וועלכער שטאָט, און ער האָט עס געוווּסט, די מומע האָט אים געזאָגט, געוויזן אַפֿילו אַ קאָנווערט מיט מיכלעס אייגענער האַנטשריפֿט. איז וואָס טראַכסטו אַזוי, בערי? וואוינסט אין אזא שטוב מיט אזא גרויסן גארטן, זינט דיין מאמע איז געשטארבן ביסטו אליין ווי א שטיין. נעם אריין א ווייב אין שטוב וועסטו האבן א באלעבאסטע, וועסט זיך מחיה זיין. און א מיידל האב איך פאר דיר, א גאלד, א שיינע, ניט קיין נידעריקע, פאר דיין מאס, און פון יחוס, ניט אבי ווער. בערי האט אים אנגעקוקט מיט א פרעגנדיקן בליק.

פארנאכט בעתן אנפויען דעם פערד האט ער ווידער א טראכט געטאן וועגן רייזלען, אזא ווי מיכלע זיך פארגעשטעלט, און עס האט אים אויסגעזען זייער ממושות'דיג. אפאר זלאטעס איז פאראן, האט ער געטראכט, איך וועל זי אויסקליידן, קויפן א שיינעם שבת'דיגן שאל, עס וועט קומען א יום טוב, וועט זי זיך אויספוצן, ער וועט נעמען דעם טלית זעקל וואס זי וועט אויסהעפטן, א גראנאט, א פלושענעם.

האט איר דאס הארץ א זאג געטאן אז דאס מוז זיין דער וואס איר פעטער האט געזאגט, דער שידוך. זי האט נאך קוים באוויזן אריינצושטעקן אין זאצעפקע דעם שפענדל אויפן שטריקל ביים קלאמקע און איז דורך יוזעפעס גארטן אנטלאפן. אוועקגעיאגט מיטן טאל ווייט אראפ צו דער סאזשלקע, זיך פארגראבן אין די ווערבע קוסטעס און געלעגן שטיל ווי א קאטינקע. אויפן שכנישן הויף האט ישראליק געשפילט מיט די שקצים, געזעסן אויף א הויכן זשיטשקע בוים. וואס ווילסטו? האט אראפגעשריען צו בערען א יינגל פון א יאר אכט, א וואוקסיגער, א בלייכער, מיט שווארצע אויגן, נאך שווארצערע האר וואס האבן זיך ארויסגערוקט פון אונטער א גרויס היטל. צווישן די בלאנדע און בלוי אויגיקע שקצים האט בערע גלייך דערקענט אז דאס מוז זיין זרח'ס פלימעניק. האַװ! האַװ! האָט זיך דער חבֿרה-מאַן צעבילט װי אַ הונט. װאָס זוכסטו דאָ? װוּ איז דײַן שװעסטער? דערהערט די פֿראַגע, איז ישׂראליק אַראָפּגעקראָכן פֿון בױם, אָפּגעמאָסטן דעם פֿרעמדן פֿון קאָפּ ביז די פֿיס, זיך אײַנגעבױגן, אױפֿגעהױבן אַ שטײן, פֿאַרמאַכט אײן אײגל און אַ װאָרף געטאָן גלײַך אין בערען. בערע האט זיך ניט באוויזן ארומצוקוקן, ווי אויף אים האבן אנגעהויבן פאלן שטיינער איינס נאכן אנדערן. הערסט אויף צי ניט? האט ער זיך א יאג געטאן נאך אים, כ'וועל דיר כאפן, וועל איך דיר אויסדרייען א האנט מיט א פוס. איז ישראליק אנטלאפן. ערגעץ פארפאלן געווארן. בערע האָט לאַנג געװאַרט, געפּרוּװט אױך פֿאַרבײַגײן דעם הױף, װוּהין ישׂראליק איז אַרײַנגעלאָפֿן. הינער זענען דאָרט אַרומגעקראָכן אױף אַ קופּע מיסט לעבן שטאַל און געקװאָקעט. אַ גרױסער גאַלאַגוצקער האָן איז זײ נאָכגעגאַנגען. אַ הינטל אױף אַ קײט האָט הײזעריק זיך צעבילט, װען בערע האָט אַרײַנגעקוקט אינעװײניק אין שטעלכל. אין ערגעץ אַרום האָט מען קײן נפֿש ניט געזען. איז ער אַרײַנגעקראָכן צוריק אין װאָגן און געפֿאָרן אַהײם. אין איינעם א שיינעם פרימארגן האט מען באמערקט א יינגל זיך ארומדרייען ביי בערען אויפן הויף. אנגעטון איז ער געווען אין נייע קארטענע הויזן, א נייע היטל און א בלויע ציצענע רובאשקע. שכנים האבן געזען ווי ער האט ארויפגעווארפן א רידל אויפן וואגן, זיך אריינגעזעצט לעבן בערען, און ביידע זענען זיי אוועקגעפארן צו די גריבער הינטערן וואלד נאך געלן זאמד. ווער איז עס? האט מען געפרעגט. דאס איז זרח'ס פלימעניק, ער האט חתונה געהאט בערע. מיט וועמען? מיט זרח'ס פלימעניצע, מיט רייזלען, די יתומה פון פעטריקי. האט ער דאס אינגל גענומען צו זיך? זייער שיין, זייער לייטיש. הער נאר הער, דאס איז דאך זיין נדן! האט דוד די הענטעלע זיך געוויצלט. פון דעמאלט אן איז ישראליקן פארבליבן דער נאמען בערעס נדן. שוין ניט איין מאל האט מען גערעדט שבת אונטער דער ווערבע גלאט אזוי געשמועסט וועגן בערען, וואס פאר א גאלדענער מאן ער איז צו רייזלען, ווי א קיסרינע לעבט זי ביי אים, קיין עין הרע. װאָס פֿעלט איר? אין פֿרילינג באַאַרבעט זי פֿאַר זײ דעם גאָרטן און האָט דאָרטן פֿון כּל גוטסקײט, בולבעס, ברוטשקע, מערן, בוריקעס, ציבעלעס. די פּאָר זלאָטעס דעם טאָג שלאָגט ער אױך אױס. אַ האָרעפּאַשנער ייִד בערע, און װי ער האַלט זײַן נדן! אַזױ װי אַן אמתער טאַטע איז ער צו אים. דער נדן אַלין איז אױך אַ װױלער, װאַקסט קײן עין־הרע װי אױף הײװן. יא, גרויס געווארן בערעס נדן און העלפט אים, שפארט צו. איך זאג אייך פון בערעס נדן וועט ווערן א מענטש. אטא האט ער אים אוועק געגעבן צום רבין ר' פייוועלע. דווקא צו א גוטן רבין. אלץ צוליב רייזלען. ער שאנעוועט זי. עס גייט איר אין לעבן דער ברודער זאל זיך אויסלערנען קדיש. א ניט קריכט אים אין קאפ דער קדיש נעכטיגע טעג. ער יאגט זיך ארום נאך טויבן. איין מאל ווען בערע איז געקומען אהיים האט ער געטראפן רייזלען א פארוויינטע. וואס איז געשען? ער האט געמיינט א קינד איז חלילה שלאף געווארן. מען האט אים ארויסגעטריבן פון חדר. האט רייזל ארויסגעכליפעט. דער רבי אליין איז געקומען זיך קלאגן אז ער האט ארויסגעהאקט א שויב ביי שרה די קצב'טע און אנטלאפן. ווער ווייס וואו ער שאטייעט זיך ארום. ר' פייוול בעט זיך מען זאל אים מער ניט שיקן אין חדר. ער איז שוואך און קראנק זאגט ער, ער האט ניט קיין כח צו וואיעווען מיט אים. באצאל פאר דער שויב! האט בערע א בורטש געטאן און איז ארויס אנפויען דעם פערד. בערע, וואס וועט זיין? איז רייזל אים נאכגעלאפן, ער וועט דאך בלייבן א גוי, ער האט דאך ניט קיין טאטן ווער זאל אים שטראפן, ער דארף זיך דאך אויסלערנען קדיש זאגן. זאָלן מיר די הענט אָפּדאַרן, אױב איך װעל אים אָנרירן? װאָס װילסטו, איך זאָל שלאָגן אַ יתום? מײנסט, אַז דײַן טאַטע ליגט אין קבֿר, קוקט אױס אױפֿן קדיש, און אַז מע זאָל שלאָגן זײַן קינד װעט אים ניט אַרן? הער אױף צו קלאָגן ייִדענע, װעסט זען, ער װעט נאָך װערן אַ לײַט. יאָרן זענען געגאַנגען, אַוועק אַ ווינטער, געקומען אַ זומער, ווי דער שטייגער פֿון דער וועלט איז. און עמעץ האָט שבת דערציילט אונטער דער ווערבע, דאַכט זיך אַפֿילו חווה אַליין, אַז בערע האָט אָפּגעגעבן זיין נדן צו צאַלע דעם סטאָלער. סוף-כּל-סוף וועט ער מאַכן פֿון נדן אַ לייט. וואָס איז? וועט ער זיין אַ בעל-מלאָכה? שלעכט? מען זאגט ער וויל ניט אז זיין נדן זאל האבן צו טון מיטן פערד, ניט ווערן פארגרעבט. צאלע דער סטאלער ארבעט פארן דארף. נאך אין הארבסט נעמט ער אן די סטאלארקע פארן קומענדיגן פרילינג. ער דערשנאפט ווי נאר א פויער שטעלט צוזאמען דעם איזרוב היט ער שוין צו א באשטעלונג אויף טירן און פענסטער. א גאנצן ווינטער איז טאקע שוואכליך, ניטא קיין סך צו טון, מען גרייט צו וואס עס לאזט זיך. ווי נאר דער שניי לאזט אבער אפ, גלייך נאך פסח, גייט מען אוועק אויפן דארף, מען שטעלט זיך צו דער ארבעט פארטאג, און מען הארעוועט אפ ביז פינצטער. זיי שלאפן אין די סטרושקעס, עסן בולבע קאשע מיט זויערמילך, אייער. וואס ניט איז אבי ניט קיין טרפות. הונגעריק איז מען ניט, און שבת האלטן קומט מען אהיים. רעזל אליין איז באווארפן מיט קינדערלעך זאלן געזונט זיין, איינער שוין אין חדר, דער אנדערער לויפט ארום איבערן הויף, א מיידעלע, א נאמען נאך דער מאמען עליה השלום, איז נאך ביי דער ברוסט. בערע הארעוועט אויסצושלאגן די חיונה. ייִדן האָבן אויפֿגעהערט נוצן געלן זאַמד, זעלטן אַפֿילו מען שיט אויס דעם הויף. ווער רעדט אין די שטיבער, לייגט מען פּאָדלאָגעס און מען וואַשט די ברעטער, זוכט בערע פּרנסה דורך יאַזדעס אין די שטעטלעך. זײַן נדן איז שוין גרעסער פֿון אים, ער האָט אים ליב בערע. אין אַ פֿרײַען טאָג העלפֿט ער צו. איז איבערגעגעבן ווי אַן אייגן קינד. קיין קדיש זאגט ער טאקע ניט. א סברה ער האלט בכלל ניט דערפון. האט זיך גיך אויסגעלערנט לייענען יידיש און רוסיש און איז פארקאכט אין ביכלעך. מען שמועסט, ער געהערט צו א געהיימען קרוזשאק. אין שטוב שווייגט ער, רעדט זעלטן. אבער מענטשן דערציילן אז ער איז א גאנצער ידיד מיט סטיאפקען וואס איז ארויס פון טורמע. מען ווארנט רעזלען אז דאס קען זיך אמאל שלעכט ענדיגן, פרואווט זי רעדן מיט אים, ענטפערט ער ווי די וואנט. אסאך שפעטער ווי עס איז געשען האט רעזל זיך דערוואוסט אז צאלע האט אפגעזאגט ישראליקן פון דער שטעלע. אז די ארבעט ליגט אים אין דער לינקער פאה, האט זיך צאלע פארענטפערט פאר בערען, איך דארף האבן די פענסטער און די טירן און ער ווערט מיר אין מיצקע דערינען פארפאלן אויף טעג און נעכט.